ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה חולם ס'איז דא א קץ, מקץ, צום סוף, נישט נאר צום סוף, סוף איז איין ווארט, דווקא א ווארט מקץ, שנתים ימים, און פרעה חלומ'ט זיך. שטיין היינט זאת חנוכה. געווענליך פרשת מקץ איז שבת חנוכה. און מ'רעדט אסאך וועגן די מקץ שנתים ימים. די מדרש און די זוהר ביידע הייבן אן מיט א פסוק אין ספר איוב. די פסוק זאגט קץ די מדרש דרשנ'ט די פסוק די לשון הפסוק מקץ זאגט די מדרש ברענגט די מדרש די פסוק פון ספר איוב פרק כ ח שטייט קץ שם לחושך לכל תכלית הוא חוקר אבן אופל וצלמות זייער אסאך אידן רעדן ס'איז א איינע פון די סוגיין דעלמא איינע פון די וועלטסליכע שמועסן אין חנוכה און אפשר בכלל בפרט אין לעצטיגע צייטן לעצטיגע דורות אין די גרויסע חלק פון די טראדישן וואס וואס אונז קומען פון זייער אסאך גערעדט וועגן דעם. אז ס'דא אזא זאך וואס הייסט חושך, ס'איז דא, חושך איז א סימבאל פאר אלע מיני עצבות, פאר אלע מיני קטנות, פאר אלע מיני צרות, אלע מיני שטותים, און לעכטיגקייט איז א סימבאל פאר אלע מיני שמחה, דאס איז א אלטע סימבאל, ס'איז א סימבאל וואס שטייט שוין אין פסוק, מ'קען קוקן אין רבינו בחיי, ספר כד הקמח. די אות נר חנוכה רעדט ער ארום באריכות מען ווייזט ווי שוין אין די תנך זעהט מען אז לעכטיגקייט איז ווייזט אויף אלעס גוטע זאכן טונקלקייט איז א ווייזט אויף אלע שלעכטע זאכן און איינע פון די באוויסטע שמועסן זענען אז וואס הייסט די אור מתוך החושך אור אף על פי כן אז ס'דא חושך אז כאילו אין די מהלך גייט אז לעבט אין עפעס אזא חשכות און מען דארף זיך מחזק זיין, מען קען וויסן אני השם שוכן איתם בתוך טומאותם, אפילו אין א זמן פון חושך, אפילו ווען ס'זעט אויס חושך, אפילו ווען ס'איז טאקע חושך, איז דא עפעס א לעכטיגקייט, ס'איז דא קץ שם לחושך, די חושך האט עפעס א, האט עפעס א לימיט אויף וויפיל ס'איז חושך, און ס'איז דא אור בתוך החושך, אלע מינע נוסחאות, אלע מינע דימויים, אלע מינע וועגן פון רעדן פון די נקודה. און די מסקנא פון דעם איז אז ממילא קומט אויס אז מ'דארף נישט זיין אזוי טרויעריג, מ'דארף נישט זיין אזוי צעבראכן, מ'דארף נישט זיין אזוי בקטנות המוחין, מ'קען זיך פרייען, מ'קען זיך מחזק זיין, אין שום יאוש בעולם כלל. איך בין נישט קיין אזא גרויסע חסיד פון די שמועס. שוין גערעדט מיין איך ערב ראש השנה אביסל פארוואס. הגם אז אסאך זאכן וואס אונז רעדן דרייען זיך ארום אפשר מסביר זיין אזא סארט נקודה. די עיקר סיבה פארוואס איך בין נישט קיין חסיד פון די שמועס איז ווייל ס'איז נישט גענוג מדויק. ס'איז די עיקר קריטיק, די עיקר. קריטיק איז נישט קיין שיינע ווארט. די עיקר זאך וואס איז מיר נישט גענוג אין זייער אסאך אזעלכע שמועסן, אז מ'איז נישט גענוג גוט מסביר פונקטליך וואס מ'מיינט, וואס האט מען געוואלט ס'זאל זיין, וואס איז די הווא אמינא, וואס איז די מסקנא, מאי קמשמע לן, אז דו זאגסט אז חנוכה איז, די אלע רמזים פארשטיי איך, קען איך אויך זייער גוט נאכגיין די בדחנות ווי יענער רופט עס. אז חנוכה איז ביינאכט און ביינאכט איז טונקל און מען צינדט אן א לעכט א לייט א חנוכה ליכט ווייסט אז אפילו ווען ס'איז טונקל קען מען מאכן ליכטיג איז דאך אזא נישט אזא טריוויאלע זאך דאך מאי קמשמע לן יעדער איינער ווייסט אז ביינאכט איז טונקל צינדט מען אן א לעכט און די זעלבע זאך מיט אפילו טראכטן פון א נמשל יא אז דו פילסט זיך טרויעריג איז טו אן א לעכט ס'דא אלע מיני לעכטס דא. פראזעק, ס'דא פילן וואס מ'נעמט פאר דעם, ס'דא ספרים, איינשפריץ ספרים וואס מ'קען לערנען פאר דעם, ספר חזקת הנפש, ספר איך ווייס ווי ס'הייסט, עניני חיזוק, זאל זיך געבן א איינשפריץ, איז דאך פשוט, איז דאך דברים פשוטים, מאי קמשמע האסט דאך נישט פארציילט, סך הכל האסט פארציילט אז מ'איז צובראכן, מוז מען נישט אייביג זיין צובראכן, מ'קען טרינקען א גלעזל לחיים און ווערן צופרידן, מ'קען א רוחניות'דיגע גלעזל לחיים, עפעס א גוט ווארט, עפעס א קלאפ אין פלייצע, שכוח, אויף דעם האב איך נישט געדארפט. אויף דעם האב איך נישט געדארפט אז די תורה זאל אראפ קומען אויף הר סיני בחושך ענן וערפל ס'זאל קמשמע לן די ווארט אפשר יא זעהט מיר אויס אז סטייט נישט אין דעם קיין שום חידוש האסט אפילו גארנישט געזאגט האסט מיר נישט מחדש געווען וואס דו מיינסט ווען דו זאגסט חושך דאס הייסט ווען ס'דא שוועריקייט ווען ס'גייט מיר נישט גוט ווען איך פיל זיך סתם פיל זיך נישט פיל זיך שלעכט פיל זיך נישט וואס ס'טוט זיך מיט זיך ווייס איך נישט וואס טוט זיך מיט זיך איך קען זיך מחזק זיין איך קען זיך ארויסשטופן פון דעם איך קען אויפשטיין איך קען טון וואס איך קען ארויסגיין פון דעם, בין איך ארויס פון דעם, וואס איז מאי קמשמע לן די גאנצע שמועס פון אור בתוך החושך, אויב איך בין בחושך בין איך דאך בחושך, און אויב איך בין באור בין איך דאך באור, און אויב ס'איז דא א וועג ארויס איז דא א וועג ארויס, איז דאך פשוט, איז דאך א קינדערליש, קינדערישע זאך וואס יעדער איינער ווייסט, דארף מען דאך וויסן פון וואס מען רעדט, און מען קען, מען קען מ'קען זיכער מיינען זייער אסאך זאכן אז מ'זאגט אזא שמועס און ס'קען ארויסקומען פון דעם זייער אסאך אנדערע הבנות און זייער אסאך מאי קמא שמע לן זייער אסאך נפקא מינה'ס און ס'איז וויכטיג צו וויסן פון וואס מ'רעדט איך האב ליב ווען איך רעד עפעס זאל זיין אין דעם עפעס א חידוש הגם למעשה איז די גרעסטע חידוש אויב מ'איז מצליח באמת ווען א מענטש איז פארשלאפן און איז מצליח אויפצושטיין דאס איז די גרעסטע חידוש די הנס איז אסאך ווייניגער.

שהי' מעורר השחר, די ערשטע סעיף פון שולחן ערוך, און דאן עפעס טון, פארשטייט? עס איז אוודאי א גרויסע חכמה אויב, אזוי ווי דער רבי פון לובלין האט געזאגט ער האט ליב פוילישע תורה, עס איז פוילן, אויב ס'פוילט א תורה, עס האט אויפגעטון עפעס, איז דאך נישט צו קריטיקירן אויב וואס פאר א תורה ס'ארבעט, האט איינגעשפריצט, איינשפריצן האט געארבעט, אוודאי איז עס געוואלדיג. מיין הנחה איז אבער אלעמאל אז אונז זענען דאך בעלי דעת, זענען דאך מענטשן, א מענטש איז דאך אזא מין.

דאס איז איין איין קריטיק, ס'דא נאך א קריטיק וואס איך וועל זאגן לשלימות הענין, דאס איז אז עס דארף זיין א שיעור פאר חיזוק, יא מ'איז געווען א שוואכע דור און אף פי כן איז זייער חשוב ביים אייבערשטן וואס מען טוט, בסדר, שקויעך, כ'האב געהערט, דו האסט עס געהערט שוין איין מאל צוויי מאל, בסדר יעצט ווייסט מען שוין, יעצט איז מען שוין נישט צובראכן, יעצט איז מען שוין געגאנגען ווייטער, איך קוק עס אן אז א מענטש נאך א געוויסע. נאך א געוויסע שטיק צייט, נאך איין יאר, ער איז שוין פופצן, ער איז שוין זעכצן, ער איז שוין צוויי און צוואנציג, נאך עפעס ערגעץ עפעס א גבול איז דא אז ער דארף זיין אווער, ער דארף שוין נישט קיין חיזוק, איך זאג נישט מענטשן זענען קראנק, אז א מענטש, יעדער איינער האט זיך, די טבע איז אז עס איז נישט דא קיין תענוג תמידי, עס איז נישט דא קיין, קיינער איז נישט אין די זעלבע מוד א גאנצע צייט, א גאנצע טאג, אויב איינער איז יא דארף ער אפשר אויף דעם פילן, אבער באופן כללי, ס'דא אזא מין מהלך חיים כללי, ס'דא אזא מין זאך, איך בין באופן כללי בוחר געווען, איך באופן כללי לעב איך אזא לעבן, איך זוך נישט חיזוק, איך בין נישט, איך ווייס אז די וועלט איז א שווערע וועלט, איך ווייס אז די וועלט איז א וועלט פון חושך, דאס איז דאך די פשטות, דאס איז דאך, אויף דעם דארף מען דאך נישט קוקן אין א ספר צו וויסן, דאס ווייסט מען ווען מען שטייט אויף אינדערפרי און מען מאכט אויף די צייטונג און די נייעס, דאס ווייסט מען. אויף דאס זענען אונז דא, אונז זענען דא זיך צו טרעפן עפעס א, צו טון זאכן וואס איז נישט גורס דאס, צו צו צו צו אפשר יא גורס, און זיך מתגבר אויף דעם, צו טרעפן פרובירן צו מאכן אביסל א בעסערע וועלט, אנדערע ווערטער איך קוק עס אן, נישט אז ס'איז נישטא קיין שום חידוש אין דעם מ'קען אנצינדן א לייט.

אויב אזוי, לאמיר לערנען די שטיקל זוהר אזוי ווי אזוי ער האט אריינגעלערנט אין די פסוק קץ שם לחושך, וואס מען ברענגט אויף די מדרש דער זוהר סוף פון פרשת מקץ, און זעהן ווי זיין פשט ווי אזוי זיין פשט ארבעט לפי וואס אונז קענען מסביר זיין, און אויך ווי אזוי מען קען ווי אזוי דאס לייגט זיך ארויף ווי אזוי דאס לייגט זיך ארויף אויף די גאנצע סוגיא די פרשה פון יוסף, וואס ער קומט אן צו א געוויסע גאולה, יא ס'איז דאך טאקע א מקץ, דאס איז דאך די מדרש וואס ער מאכט פון דעם א קץ, ס'איז דאך נישט סתם. קץ, דאס איז די קץ פון יוסף, יא יוסף איז געגאנגען אין גלות, עס איז געווען א גרויסע צרה לעבד נמכר יוסף, און יצא בית האסורים, מ'גייט ארויס, ער האט געטראפן א וועג ארויס, דאס איז די, דאס איז די טאג ופרעה חולם, מ'האט א חלום, טרעפט זיך א, הייבט זיך אן צו זיין א גאולה פון דעם. איז דאס טאקע א א קץ? דאס איז טאקע א און מ'דארף ארויסהאבן וואס איז די ספעציעלע די מעשה פון יוסף ס'איז דא דא א א נקודה פון יוסף הצדיק וואס ער האט ווי אזוי ווי אזוי ס'איז צוגעגאנגען די קץ און די זוהר טוט עס קאנעקטן די צוויי זאכן. אונז גייען כדרכינו די זוהר גייט אין זיין וועג דא הייבט אן פון מסביר זיין די קץ וואס ער איז מסביר וואס איז די קץ און וויאזוי עס ארבעט פון דעם קומט ער אן צו יוסף אונז אונזער דרך איז געווענליך אנצוהייבן פון פון די פרשה און פון דארט אנקומען צו די זוהר אנדערע ווערטער איך הייב אן פון די צווייטע שטיקל מער. וואס די זוהר ביסט די צווייטע ווען בין איך די ערשטע. לאמיר אנהייבן מיט דעם יוסף הצדיק איז אין אין די גריב איך גיי נישט אדורך די גאנצע לאנגע מעשה ווי אזוי מען האלט ביז דארט אבער זיי האלטן אין דעי אין דעי חלק פון די מעשה יוסף הצדיק איז אין גריב מען האט אריינגעווארפן פוטיפר וואס איז געווען די מעשה און יעצט איז ער סטאק. ער איז אין א בור. ס'איז שוין די צווייטע מאל וואס יוסף איז אין א בור. אינטערעסאנטע זאך אבער שטעלט צו אז די גאנצע סדר אבות, ספר בראשית, מ'האט גערעדט אביסל וועגן דעם איינע פון די פרשיות. אלע אבות האבן א פלאץ ווי זיי וואוינען. און האבן א זאך וואס זיי טוען. אברהם אבינו האט געגראבן בארות. יצחק אבינו האט געהאט בארות. יעקב אבינו איז געגאנגען אל הבאר, געטראפן זיין. געטראפן רחל דארט און אראפגענומען די אבן מעל פי הבאר ס'איז אלץ א ענין פון גראבן בארות און א באר איז א געוויסע א געוויסע מקום ישוב ווייל ארום א באר קען מען דאך שוין קען מען ישקו העדרים קומט זיך צוזאם די אפילו פאסטוכער וואס האבן נישט ממש א מקום ישוב זיי גייען אביסל נע ונד אביסל ווי די הלוך ונסוע ווי ס'שטייט פאר אברהם אבינו מ'דארף גיין ווי ס'איז דא צו טרינקען ווי ס'איז דא צו עסן פאר די בהמות. א באר איז א שטיקל פלאץ א שטיקל מקום ישוב. יוסף. ער פארט אויך ארום. נישט די בהמות שלעפן אים ארום נאר מען שלעפט אים ארום. ער איז ער איז א עבד עבד איז ווי א מענטש וואס איז א א נכסים יא. ס'איז הנפש אשר עשו בחרן די עבדים וואס מ'האט געקויפט. אז א מענטש וואס איז בדין בהמה וואס איז דין נכסים פון א צווייטע מענטש דאס איז טייטש א עבד און יוסף הצדיק טרעפט זיך אין די אזוי ווי די אין די סארט מצב דאס איז נישט אזוי ווי אלע אבות וואס זיי גראבן בארות אז זיי מגלה עפעס האבן געלערנט וועגן דעם עס מיינט אז ער ווייזט ער טרעפט אויס ער דיסקאווערט די וואסער וואו די וואסער איז אין די ערד און אזוי ווייטער. יעקב אבינו איז מער בולט דעם אז ער דיסקאווערט עס נאר ס'איז אפילו דא א באר און נעמט נאר אראפ די שטיין. יוסף הצדיק איז פונקט פארקערט, אזוי ווי מ'לייגט אריין גלייך אין א גריב, א בור ריק, אין בו מים, ס'נישט קיין חילוק נישט אז ס'נישט קיין באר, אפילו א בור איז עס אויך נישט, וואס הייסט א באר מיט א בור, א באר טייטש אז ס'קוועלט וואסער, ס'איז בעצם א קוואל פון וואסער פון די וואסער פון אונטער די ערד, ס'קוועלט ארויס, א בור איז אז מענטשן האבן געמאכט א, נישט קיין, ס'נישט דא קיין מעיין, ס'נישט קיין, ס'קומט נישט ארויס פון דארט וואסער, אבער לפחות האלט מען דארט וואסער. איז דאס ווי א בור, איז דא אין דעם מים, אבער איז דא אמאל א בור וואס איז ריק אין בו מים, יא, נישט דא אין דעם קיין שום וואסער, און דארט איז א תפיסה, דאס הייסט ס'איז א תפיסה מ'קען דארט אריין ווארפן א מענטש, מ'האט אריין געווארפן יוסף צוויי מאל אין בור, די ברידער האבן געלייגט אין בור, און פוטיפר האט אים געלייגט אין א בור, און סיי דאס איז די די סימבאל דערפון, די די רמז פון פון א פון א בור איז ממש פון א בור ריק, פון א ליידיגע בור, איז די גרעסטע הפך וואס קען זיין פון א באר. הייסט דער גראבט און ער טרעפט גארנישט אדער עס איז דא א לאך און נישט נאר דער לאך ברענגט אונז נישט צו א קוועל פון וואסער עס ברענגט אונז נישט צו קיין נייעס כאטש צו א מקום וואס מען קען דארט טרעפן חיים באר מים חיים יא לעבעדיגע וואסער און וואסער וואס געבט לעבן פון וואסער קען מען לעבן נאר עס איז א בור וואס איז א תפיסה ממש כפשוטו בית הסוהר די בור איז נישט נישט קיין בור פון מים נישט קיין באר מים נאר א בור א בית הסוהר א מען איז איינגע. איינגעצאמט, איינגעשפארט דארט, סטאק דארט אין די בור, ס'איז צווישן, צווישן פיר ווענט, צווישן ערד מיט, מיט גארנישט. און דא איז, דא איז יוסף, דא איז יוסף אנגעקומען. נאך א זאך וואס מען קען זעהן אין א ענליכע מהלך פון די אבות איז די ענין פון נביאה מען קען עס רופן די ענין פון חלום מען ווייסט דער רמב ם זאגט אז אלע נביאות חוץ פון משה זענען בחלום שטייט א פסוק אזוי אין פרשת בהעלותך הגם לאמיר זאגן אז עס איז נישט געווען אבער ענליכע זאך אברהם אבינו באווייזט זיך די אייבערשטער. וירא אליו השם, יצחק אבינו אויכעט, יעקב אבינו האט געזען די אייבערשטער אין א חלום, פרשת ויצא, והנה הוי"ה ניצב עליו, ער זעט א גאנצע חלום, דאס איז די, ס'דא א סדר קבוע פון די אבות אז זיי זעען, זיי זעען נביאים און זיי זעען דער אייבערשטער, דער אייבערשטער רעדט מיט זיי, ב ב ק.

וויאזוי מען זאל עס טייטשן באופן מופשט, מען קען זען די אייבערשטער, מען קען נישט זען די אייבערשטער, אבער אזא לאט, אזא סארט, מען קען זאגן די עיקר וואס מען קען זיכער זאגן אז אזא סארט לעוועל פון געפיל אז מען פילט זיך אז מען זעט זיך מיט אים, מען פילט זיך וירא ה' אליו, זיי האבן זיך געזען. יוסף? קיין איין מאל שטייט נישט אז די אייבערשטער האט גערעדט מיט יוסף. אז ער האט געזען די אייבערשטער, ס'איז נישט קיין זאך וואס שטייט אויף די פרשיות פון יוסף, וויפיל איך געדענק, און מען זעט נישט אזא זאך, און ס'איז זיכער אז מען זעט נישט אז עס דרייט זיך, זיין לעבן דרייט זיך נישט ארום ביי אזעלכע זאכן, אנדערע ווערטער, ווען יעקב אבינו גייט ארויס פון ארץ כנען, גלייך טרעפט ער די אייבערשטער און ער זאגט אים צו, די זעלבע זאך אברהם אבינו ווען ער גייט ארויס פון זיין פלאץ, ווען יצחק וויל גיין זאגט אים די אייבערשטער גיי נישט, ווען ער קומט צוריק יעקב טרעפט ער ווייטער מחנה אלהים, ער טרעפט די אייבערשטער, די אייבערשטער זאגט אים, און מאך א ביים מזבח נאכאמאל אין בית אל און אזוי ווייטער דאס הייסט אויף יעדע צומת אויף יעדע מאל ווי עס איז דא א קראס ראוד אין זיין לעבן פירט אים דער אייבערשטער יוסף עס דארף טרעפן א רמז והשם עמו דער אייבערשטער איז מיט אים אבער ס'שטייט נישט קיינמאל אז ווען יוסף די גרעסטע מעשה אין זיין לעבן יא מען פארקויפט אים שטייט נישט דער אייבערשטער האט זיך באוויזן צו אים און געזאגט זארג דיך נישט יוסף ס'וועט זיין גוט שטייט נישט אזא זאך אדער אזוי ווי ער האט געטון פאר זיין טאטע יא זעלבע זאך ווען דארט זיין גרעסטע ישועה ווען ס'איז דא ויהי מקץ

נישט נאר די שר המשקים די שר האופים האבן חלומות פרעה האט א חלום ופרעה חולם ס'דא אסאך חלומות און יוסף וואס איז יא זיין זאך וואס איז די זאך וואס שטייט קלאר די און וועט ארומקוקן מעלות הצדיקים פון פון חומש די נח איש צדיק אברהם איז ריז איז והיה תמים און אזוי ווייטער ס'שטייט וואסערע מעלות וואס די אייבערשטער האט געטראפן אין זיי וואס שטייט אויף יוסף? ס'דא איין זאך וואס שטייט זיכער אויף יוסף מפי פרעה אחרי הודיע אלהים אותך את כל זאת איין נבון וחכם כמוך א פסוק פארדעם שטייט איש אשר רוח אלהים בו שטייט נישט איש אשר אפשר מיינט עס עפעס זייער ענליך אבער יוסף איז א חכם זייער אנדערש פון יעקב וואס איז א נביא אברהם וואס איז א נביא און אזוי ווייטער יוסף איז א חכם. און זיין חכמה, וואס איז זיין עיקר חכמה? זיין חכמה איז אז ער קען פותר זיין חלומות. דאס איז דאך געווען די זאך וואס די שר המשקים האט געזאגט אויף יוסף. דעם, נאך דעם איז ער טאקע עולה לגדולה, פותר געווען פרעה'ס חלום. וואס מיינט עס אין די קאנטעקסט אז ער איז א פותר חלומות? אוודאי איז געווען אזא חכמה אמאל. אפשר איז נאך היינט דא פון מענטשן וואס קענען פותר זיין חלומות. און וואס ס'מיינט איז און וואס מ'זעהט און די ערשטע זאך וואס יוסף זאגט פאר פרעה ווען ס'קומט ווען ער פרעגט אים ער מוטשעט זיך וואס איז ער פארציילט אים זיין גאנצע חלום זאגט אים פרעה יוסף אזוי ויאמר יוסף אל פרעה חלום פרעה אחד הוא את אשר האלהים עושה הגיד לפרעה דאס איז געווען די ערשטע גילוי די ערשטע חידוש די מפתח החידוש פון יוסף הצדיק וואס ער האט געזאגט פאר פרעה ווען דו האסט א חלום ס'זעהט טאקע אויס א פשוט'ע חלום זאלסט אבער וויסן אז די חלום איז בעצם א נבואה, אשר האלהים עושה הגיד לפרעה. ס'איז א גרויסע חידוש, ביז יעצט האט מען געמיינט ווען ס'איז דא א נבואה, זאגט די אייבערשטער קלאר ויאמר ה' אזוי כך וכך, והנה ה' ניצב עליו ויאמר, די אייבערשטער זאגט אים, די אייבערשטער זאגט פאר אברהם, די אייבערשטער זאגט פאר יצחק, די אייבערשטער זאגט פאר יעדעם איינעם. יוסף האט געהאט אזא מין שפראך, אזא מין הבנה, דאס איז די טייטש א חכם, דאס הייסט חכם עדיף מנביא. געווען אזא חכם. דער אייבערשטער האט נישט גערעדט, ס'שטייט נישט פרעה האט געזעט א חלום און ויאמר ה' אל פרעה, אזוי, דעמאלטס וואלט דאך שווער די גאנצע שאלה, וואס פרעה געהאט א חלום, וואס איז א חלום בלי פתרון, אזוי ווי דער רמב"ם זאגט אמאל איז דא א נביא וואס זעט א נאר די מראה און די פתרון דארף ער אליינס פארשטיין. אפשר איז ממש א נביא קען זיין איך ווייס נישט אבער יוסף זיין זיין מומחה'שאפט איז ער קען פארציילן ווי אזוי א חלום שנראה סתם חלום, עס האט אפשר אפילו דברים בטלים ערגעץ אין די חלום, אבער דער חלום איז אשר האלהים עושה הגיד לפרעה ס'איז א חלום של נבואה. דאס איז די חכמה פון יוסף הצדיק און לויט ווי אונז רעדן קען מען פארשטיין אז דאס איז זיין גאנצע און מיר וועלן רעדן וואס די מידה זיינע איז חלק פון גרויסע חלק פון זיין מידה איז אז ער ווארט נישט, ער דארף נישט, און ער ווארט נישט אז ס'זאל זיין עפעס א גילוי, ס'זאל זיין עפעס א חלום וואס ער זאגט ויאמר השם אליו. און ער ווארט נישט אז מ'זאל טרעפן די וואסער, אין אנדערע ווערטער די זעלבע משל, ער ווארט נישט מ'זאל טרעפן די וואסער אין די באר, ווען ס'איז א בור, אין א בור קען ער אויך, קען ער אויך זען. קען ער אויך פארשטיין ווי אזוי דער חלום איז באמת חלום של נבואה, דאס איז א גרויסע חכמה, דאס איז אין נבון וחכם כמוך, אזא חכם, אזא חכם איז נישט דא, איך קען נישט נאך אסאך אזעלכע חכמים, פרעה האט נישט געקענט אזעלכע חכמים, פרעה'ס חכמים, ס'איז געווען חרטומי מצרים, אבער זייער חכמה זעהט אויס. כ'ווייס נישט פונקטליך וואס די חכמת חרטומי מצרים זענען געווען, אבער זיי זענען זיכער געווען אויף די עבודה זרה, זיי זענען זיכער געווען אפילו אויף די עבודה זרה ווארט ער דאך אויף עפעס א געוויסע התגלות, ער זוכט דאך א געוויסע סארט. דער אייבערשטער זאל זיך באווייזן צו אים, צו די עבודה זרה זאל זיך באווייזן צו אים, צו ווער ס'זאל נאר זיין, דעמאלטס, דעמאלטס איז די חרטום.

זיין כישוף און זיין מקדש און ער מאכט עבודות און ביז ביז ער זעהט ער באקומט די תירוץ דא קיינער זאגט אים נישט אדרבה פרעה'ס זיינע חרטומים ווי אזוי זאלסט פארשטיין קיינער זאגט נישט יוסף זאגט נישט קיין פראבלעם אין מגיד לי איז נישט קיין פראבלעם פאר יוסף יוסף ביי די אין מגיד לי האט ער אויך האט ער אויך וועגן וואס צו פארשטיין דאס הייסט אין נבון וחכם כמוך אזא חכם איז נישט דא. דאס הייסט איש אשר רוח אלהים בו אין אים, לכאורה דאס איז א אנדערע וועג פון זאגן חכמה, חכמת אלהים בקרבו יא, נישט איש אשר אלהים מדבר אליו, נישט איש אשר רוח אלהים עליו, ס'איז א לשון פון נבואה רוח ה' אלקים עלי, ס'איז דא א רוח אלהים בו, דארפסט מדייק זיין טאקע דאס איז די ריכטיגע דיוק דאס איז אבער דאס איז די מדריגה די די אויפטו די מהלך פון יוסף.

אונז ווייסן ס'איז ידוע די מדרש קריטיקירט יוסף הצדיק ס'הייסט סוף לעצטע לעצטע פרשה יוסף האט געזאגט די פתרון פאר די שר המשקים און ער זאגט אים דיין פתרון איז אז דו וועסט ארויס גיין פרעה וועט דיך צוריק ברענגען כי אם זכרתני זאלסט מיך געדענקען אז איך איך האב דיך געהאלפן זאלסט פרובן צו מאכן פראטעקציע ביי פרעה און כך הוה און די פסוק ענדיגט זיך

יוסף'ס וועג פון טראכטן, יוסף'ס וועג פון לעבן איז באמת אזא סארט וועג וואס איז ווי אזוי ער איז ארויסגעגאנגען פון תפיסה, ס'איז נישט געקומען קיין נס, נישט געקומען קיין מלאך פון הימל האט אים ארויסגעכאפט פון תפיסה, נישט קיין משה רבינו מיט צען מכות ארויסגעשלעפט פון תפיסה, די מהלך וואס איז על ידי שפתר דער שר המשקים, און עס איז געלונגען, קיין שפוסל דא ניט קיין הויל, נאך דעם האט ער טאקע געדענקט יא, ס'טמאל נאך דעם האט ער אים דערמאנט פאר פרעה, און פונקט האט פרעה געהאט א חלום, אוודאי די אלע פונקט זענען זענען נישט סתם פונקט, ס'איז בהשגחה, אבער דאס איז דאך געווען די מעשה, דאס איז די וועג וויאזוי יוסף איז ארויס פון בית האסירים, על ידי חכמתו, על ידי די פותר געווען זיין חלום, און אזוי ווייטער.

די תורה פארציילט דאך אזוי אז עס האט גענומען צוויי יאר, דאס הייסט יא. אין אנדערע ווערטער, עס דארף עפעס א. ס'דארף עפעס א עפעס א הבנה ס'דארף מען דארף אריינקלערן מ'דארף עפעס א בירור אין אנדערע ווערטער עפעס א בירור דעי דעי דעי מהלך פון יוסף קומט מיט עפעס א קשיא וואס מ'דארף טרעפן אויף דעם א תירוץ. לאמיר זאגן וואס דער זוהר זאגט, דער זוהר זאגט אזוי, דער זוהר זאגט, רבי שמעון האט געזאגט, ווי קען דען זיין וכי הכי אתחזי ליה ליוסף יוסף הצדיק קען זאגן כי אם זכרתני, און ער מיינט אוודאי אז ער וועט מסביר זיין און ערפארשן די קשיא פון די מדרש ווי קען זיין אז יוסף איז א אשרי הגבר אשר שם הוי"ה מבטחו, ער איז דאך אוודאי א בוטח בהשם, וויאזוי קען זיין ער זאל בעטן פון די סארא משקה? זאגט רבי שמעון אזוי, אלא כיון דאסתכל יוסף, יוסף האט געזען די חלום פון די שר המשקים, איז דאך א מורא'דיגע אינטערעסאנטע זאך, און אזוי זאגט די זוהר, און די זוהר רעדט וועגן דעם אויך אין די מ'צייכנט צו אין די פריערדיגע פרשה ווען מען רעדט ארום די חלום, די שר המשקים מיטן שר האופים אפשר אויך, אבער אפשר בעיקר די שר המשקים, האט געהאט א חלום וואס האט געשטימט על פי קבלה. נישט סתם א חלום, יוסף הצדיק איז דאך פותר חלומות לפי האמת, ער זעהט דריי שריגים און אזוי ווייטער וואס איז מרמז אויף שלושת אבות, שטייט אפילו אין די מדרשים האבן מיר אזעלכע מדרשים, ס'איז דאס אלץ געווען געוויסע מדריגות פון פון פון די אצילות, אמת'דיגע מדריגות, אמת'דיגע סדרים אין די וועלט וואס איז דא, דאס האט דער שר המשקים געזעהן. האט יוסף הצדיק געזאגט, אויב אזוי, איז דאך די טייטש האט ער פארשטאנען אזוי האט ער געזאגט אזוי לכאורה אז ער האט פארשטאנען אז דאס איז א חלום פון די קדושה דאס איז א ריכטיגע חלום די זוהר רופט עס דאס איז א חלום פון עולם הזכירה איז אויף דעם צוריק גיין צו מסביר זיין אביסל וואס די זוהר האט אנגעהויבן אנהייב עס איז דא קץ שם לחושך אנדערע ווערטער איז דא וישכח און די זוהר פארשטייט באופן כללי אז ס'דא א מדריגה די מדריגה פון די פון די קליפה די מדריגה פון די רע הייסט שכחה. דאס הייסט פארגעסן פארגעסנקייט כ'מיין איך האב גערעדט וועגן דעם די לעצטע וואכן פארגעסנקייט די מהלך פון זיין פארגעסן אין פארגעסנקייט אין א עולם א פארגעסענע וועלט אין א פארלאזטע וועלט צדיק נעזב, דאס איז, דאס איז אליינס דאס וואס מען קען רופן מדריגות פון שכחה, פאר דעם זאגן די מקובלים אז אלע עבירות בעצם איז קשור לשכחה, און אלע מצוות זענען זכר, זכר ליציאת מצרים, זכר ל, זכר לנס, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, קדושה האט עפעס קאנעקטעד באופן א עצמ'דיגע וועג מיט מיט געדענקען, געדענקען איז דאך די טייטש שלימות הדעת, געדענקען איז דאך די טייטש, וויאזוי איך זעה יעצט, געדענקען איז דאך די טייטש אז אלעס וואס כ'האב אמאל געוואוסט, אלעס וואס כ'האב אמאל געלעבט, לעבט נאך. זכירה הייסט חיים, זכרנו לחיים, דאס הייסט ער לעבט נאך. אנדערע ווערטער, און לויט דעם האבן מיר דאס גערעדט אפאר וואכן צוריק, יא אז ווען מ'לערנט עפעס וואס איז פאר די טעסט, דעמאלט נאכן טעסט פארגעסט מען, ווען מ'לערנט עפעס וואס איז פאר לייף, ווען ס'איז, ווילאנג ס'איז לייף דארף מען עס געדענקען. עס מוז נישט זיין אז מ'געדענקט עס קאנטשעסלי, עס מוז נישט זיין אז איך געדענק עס, וועסט מיך פרעגן וועלכע דף ס'שטייט וועל איך זאגן ניין, פארשטייט זיך אז איך קען נישט דאס וויסן, אבער כ'וועל געדענקען, ס'וועט ווערן א חלק פון מיין לייף סטארי, ווען מ'וועט זען ס'דא אריסטו האט געזאגט אז ס'דא שמחה ווען מ'רעדט פון שמחה, ווען א מענטש וויל זיין העפי, ווען מענטשן זוכן שמחה, אושר, שמחה, יודעמאניא אין יווניש, דארף מען וויסן אז שמחה איז נישט קיין זאך פון א מינוט, דאס האט צוטון מיט די ענין פון חיזוק, שמחה איז נישט קיין זאך פון א מינוט. עס איז דא אזא שמחה, קענסט זיין פרייליך דערמיט, קענסט טרינקען, אויב דו זאגסט די תכלית פון לעבן איז צו אנקומען צו צו אושר, צו שמחה, לאמיר רופן נוצן די ווארט שמחה, און זאג מען דארף מען זיך שיכור'ען, דארף מען נעמען דראגס, דארף מען טון, זאגן, אפשר דארף מען אמאל טון אזעלכע זאכן, אבער דאס איז נאר א שמחה פון די מינוט, אבער א אמת'ע שמחה, טייטש א שמחה וואס איז כולל די גאנצע לעבן, דאס הייסט א שמחה פון זכירה קען מען זאגן, דאס הייסט איך בין צופרידן מיט מיין לעבן, איך בין העפי. אז איך בין געבוירן געווארן איז דאך טייטש שמחה. איך בין העפי אז אז איך לעב. דאס הייסט מיין גאנצע לעבן. מ'קען נישט באמת זאגן אז א מענטש איז פרייליך, אז ער איז פרייליך אויף די מינוט מיינט נאכנישט ער איז פרייליך, מיינט נאכנישט ער איז צופרידן. אז ער איז פרייליך, ער איז צופרידן, אז ער איז מאושר מיינט אז ער זיין גאנצע לעבן איז א לעבן וואס מאכט סענס צו אים. זיין גאנצע לעבן איז א לעבן וואס האט משמעות צו אים. זכירה איז נישט קיין ענין שמחה, נישט קיין ענין פון א מינוט, ס'איז א ענין פון א גאנצע לעבן, פון א לייף סטארי. דאס הייסט זכירה, דאס הייסט די קדושה איז א איז א עולם הזכירה, ס'איז א עולם הזכירה וואס דו לערנסט ווערט א חלק פון די גרויסע מעשה, א חלק פון די גרויסע, דאס הייסט ס'האט א תכלית, ס'האט קאנעקטעד מיט די תכלית פון דיין לעבן, די תכלית פארוואס א מענטש איז געבוירן געווארן. און דאס הייסט זכירה, דאס הייסט יוסף האט געזאגט טייטשט די זוהר, ווי יוסף זאגט כי אם זכרתני וואס ער מיינט צו זאגן איז איך פארשטיי אז די חלום וואס דו האסט געזען איך זע דאך אז דו האסט געזען אין חלום גרויסע זאכן, די חלום איז דאך על פי קבלה.

ס'הייסט נישט קיין קדושה. קדושה איז א עולם פון הכרת הטוב, ס'איז א וועלט וואו מען געדענקט יעדע איינעם וואס האט דיך אמאל א טובה געטון געדענקט מען. פארוואס געדענקט מען עס? ווייל איך לעב נישט בנפרד נישט א גאנץ פון באנטש פון מינוטן א גאנצן באנטש פון עקסטערע זאכן. ס'איז דא איין מעשה וואס עס שטימט, די מעשה פון מיין לעבן, די מעשה פון די לעבן פון א צדיק. צדיקים האבן תולדות, צדיקים תולדותיהם של צדיקים מעשיהם הטובים וואס ער לעבט, ס'שטימט, ס'איז דא איין גרויסע שמחה, איין גרויסע לאנגע מעשה פון זיין לעבן.

אבער ס'מיינט נישט, אין די ראדזינער נוסח, מיינט נישט אז ס'איז געווען ניכר, אבער יעדער איינער קען זעהן אז ס'איז על פי כבוד. ס'איז אבער די אמת, און מ'רעדט וועגן דעם אפאר מאל, אז די סדר האמת, די חכמה, דאס איז איין וויכטיגע זאך וואס וואס מ'קען פארשטיין ווען מ'רעדט פון אור בתוך החושך, שטייט אין די רמ א כ'האב דאס געזאגט איין מאל, ווען ס'איז נישט יון וואלט נישט געווען חנוכה, טייטש אור בתוך החושך, יא? וואס איז די טייטש פון דעם? איין טייטש פון דעם איז. די סדר המציאות, די סדר האמת, איז איז אלעמאל די זעלבע אמת. און וואס דאס מיינט איז. אז די סטרא אחרא, אפילו די סטרא אחרא, די גוים זענען נישט שקר, ס'איז נישט א טעות. עס איז עס איז שקר אין א געוויסע וועג. וואס איך מיין צו זאגן איז, מ'קען זיך לערנען, לאמיר זאגן אויכעט, מ'קען זיך לערנען פון דעם. מען קען בעסער ענדערש זאגן ס'איז שכחה, ס'איז א פארהוילענע פלאץ, על פי קבלה, על פי חסידות רעדט מען דער נוסח אז קליפה איז א הסתרה, ס'איז פארהאלטן, אין אנדערע ווערטער ס'איז מ'זעט נישט וויאזוי עס קאנעקט זיך מיט די רעסט פון די ריאליטי, ס'איז עפעס איין איין אני אמלוך, איין מעשה, איין זאך וואס עס קאנעקט זיך מיט די אלעס אנדערש אבער ס'איז נישט שקר. די חלום פון די שר המשקים איז נישט געווען קיין אלהי מצרים, ס'איז געווען די, ס'איז נאר דא איין גאט, ס'קען נישט זיין נאך איינס, ס'איז נאר דא איין סדר, די טבע, די מציאות, די תורה, די אלוקות, ס'איז אלעמאל די זעלבע. און ווי א מענטש וועט טראכטן, וועלכע מענטש וועט טראכטן וועגן גאט, וועט טראכטן וועגן, וועגן וואס ער זאל נאר טראכטן, אויף וויפיל ער איז מכוון אל האמת, יא מ'קען דאך מאכן א גראבע טעות, אויף וויפיל ס'איז דא עפעס א חלק אמת, א נקודת אמת אין אים, איז עס אמת, איז עס גאט. ס'איז נאר דא איין גאט, ס'איז נאר דא איין אמת, ס'איז נאר דא איין חכמה אויף דער וועלט. דאס איז דאך די גאנצע זאך פון חכם עדיף מנביא, ער דארף נישט ווארטן, ווייל די חכמה איז אלעמאל די זעלבע. און די חכמים זאגן קבל האמת ממי שאמרו און דאס איז די זוהר'ס שיטה אויכעט, ס'איז אלעמאל די זעלבע אמת נאר וואס ס'איז וישכחהו. דאס הייסט פאר אים, פאר יוסף איז געווען מורא'דיג קלאר, מ'קען זאגן אזוי פארקערט, יוסף איז געווען מורא'דיג קלאר, און אזוי זאגט דער ראדזינער רב אז יוסף האט געלעבט אין זיין אין זיין תודעה אין זיין מח, נישטא אזא זאך, ס'איז נישטא קיין אזא זאך א חילוק פון תפילה מיט השתדלות, ס'איז נישטא צוויי זאכן, וואס מיינט תפילה? תפילה מיינט מיר זאגן קבלה, תפילה מיינט אז מ'נוצט מ'דרוקט א באטן אין די עולם האצילות, און השתדלות מיינט מ'דרוקט א באטן אין די עולם הבריאה, יא, דאס איז דאך די גאנצע חילוק, יא, תפילה איז דאך א וועג פון אויפטון עפעס, וויאזוי ס'זאל נאר ארבעטן, איך ווייס נישט וויאזוי ס'ארבעט, וויאזוי ס'זאל נאר ארבעטן, ס'טוט עפעס ביים אייבערשטן אין די עולם האצילות, איך ווייס וואס, און וואס מיינט טון ארבעט, וואס מיינט רעדן מיט די שר המשקים, ס'מיינט פונקט די זעלבע זאך. ס'איז נאר נאך נאך איין לבוש, נאכדעם וואס די אייבערשטער האט זיך מתלבש געווען די שר המשקים, רעדסטו מיט אים כסדר, נו, ביי יוסף איז נישט געווען קיין חילוק, יוסף איז א אין נבון וחכם כמוך, יוסף איז געווען פונקט די זעלבע זאך, אזוי האט געזען דער רבי, אבער די אנדערע מענטשן האבן נישט פארשטאנען אזוי גוט, ביי אנדערע מענטשן האט אויס געזעהט אויס אז ס'איז א חילוק ווען א מענטש טוט השתדלות ווי א מענטש דאווענט. באט די אמת איז נישט קיין חילוק, ס'זעהט נאר אויס צו זיין א חילוק, און מיט דעם איז דאס איז אויך איז איין פשוטע זאך פון פון אור מתוך החושך, אין אנדערע ווערטער אז איינער איז אין א מקום וואס איז טאקע א מקום שכחה, דארט איז נישט נזכר שם שמים, דארט איז אלעס פארדרייען און זיין א געוויסע וועג, אבער וואס מ'לערנט דארט אמת, די למידה של אמת וואס מ'לערנט דארט זענען אמת, וועגן דעם, געוואלדיגע יסוד, וועגן דעם, על פי דרך הקדוש האמיתי, געדענק דארף מען געדענקען וואס איז געווען אין תפיסה. דאס איז זדונות נעשות כזכיות, יא, אזא שטיקל משל פאר דעם. כ'וויל נישט אריינגיין אין צופיל לאנגע תורות. די, א מענטש'ס גאנצע לעבן, די זאכן, די חלקים וואס ער פארציילט, וואס ער לייגט אריין אין זיין בייאגראפיע וואס איז די צענזורירטע בייאגראפיע וואס ארטסקרול געבט ארויס, אדער די וואס ער לייגט אריין אין די אומצענזורירטע וואס מארק שאפיראו געבט ארויס, אלע פון זיי זענען א חלק פון די אמת, און אויב אלע פון זיי זענען א חלק פון די אמת, איז נישט דא, פארגעסט מען קיין איינער פון זיי נישט, און דער צדיק אמת, דער צדיק דער יוסף איז ער, ער איז א זכירה, ער איז לעבט אין עולם הזכירה כי אם זכרתני, ביי אים פארגעסט מען גארנישט. פאר די אנדערע מענטשן ארום און ארום, ביי די שר המשקים אליינס איז נישט געווען נישט אויסגעזען אזוי, ער האט נישט פארשטאנען, ער איז טאקע געווען די אמת איז אנגעקומען צו אים אבער ער האט עס נישט געכאפט, ער האט עס נישט געדענקט, די שר המשקים וישכחהו, יוסף האט עס נישט פארגעסן, און די זוהר באמת, די מדרש אין סוף פרשת מקץ, סוף פרשת וישב, ענדיגט א ביוטיפול מדרש סוף וישב ווען ער זאגט וישכחהו. ואנכי לא אשכחך, דאס איז מער ווייניגער די מדרש, די מדרש איז די דרש אויף וישכחהו, דער שר המשקים האט נישט געדענקט, דו ווייסט ווער געדענקט, דער אייבערשטער געדענקט, אזוי ענדיגט און די מדרש פירט אויס ווער געדענקט ווער, דער אייבערשטער ווארט נאך, א ליסט פון איך ווייס צען אנדערע זאכן, ווער האט געווארט אויף אברהם אבינו זאל האבן א קינד, ווער האט געווארט אויף יעקב זאל מצליח זיין, ווער האט געווארט אויף משה, ווער האט געווארט אויף דוד, ווער האט געווארט אויף יהויכין, ווער האט געווארט אויף חנניה מישאל ועזריה, ווער האט געווארט אויף אידן ביי המן, ווער ווארט אין די גליות, ווער ווארט אויף דוד. די מענטשן קענען פארגעסן, דער אייבערשטער פארגעסט נישט, כי אין שכחה לפני כסא כבודך, און דער יוסף וואס ער איז, ער פארשטייט דאס, ער פארגעסט אויך נישט, ער האט נישט פארגעסן, ער איז א גאנצע צייט קיים זיך א תענית, עס איז געלונגען, את חטאי אני מזכיר, ער האט זיך דערמאנט, עס איז טאקע זעט אויס חטאים, אבער אין די עולם הזכירה איז דאס אויך, נאר סך הכל וואס די טייטש פון די שנתיים ימים טייטשט די זוהר, און כ'וועל שוין ענדיגן מיט דעם ווייל עס נעמט שוין צו לאנג, די שנתיים ימים, שנתיים ימים זענען די. די צוויי מדריגות וואס מען דארף אדורך גיין כדי צו קענען ווייזן די עולם הזכירה על פי קבלה הייסט די ערשטע מדריגה הייסט יסוד, הייסט מלכות, דאס איז די פלאץ ווי ס'קען זיין שכחה אפשר, און יסוד הייסט עולם הזכירה דער זוהר רעדט אז דאס איז די נהר, דאס האט יוסף טאקע געזען די פרעה עומד על היאור, דאס הייסט א נהר שלום, דאס הייסט די יסוד. דעמאלטס איז עס שוין שכחה, אין אנדערע ווערטער. אנדערע ווערטער, נישט על פי פנימיות, נישט טייטש פון די שנתיים ימים זענען אז ס'איז געווען אזויווי א עונש, טייטש איז פארקערט, די שנתיים ימים זיי זענען אליינס די צוויי מדריגות אדער די מדריגת היחוד וואס דאס ווייזט אז דער שכחה, דאס דאס דאס וואס ס'זעט פאר דיך אויס אז ס'איז נישט קאנעקטעד, דאס וואס זעט אויס פאר דיך אויס אז ס'איז עפעס א מעשה בפני עצמו, דאס איז נישט. ממילא מצד ווען די קוקסט פון א חיצוניות'דיגע בליק ווען קוקסט על פי פשט שנתיים ימים ס'געווען א לאנגע צייט צוויי יאר האט ער פארגעסן אבער די קומסט על פי האמת שנתיים ימים טייטש דא האט ער געדענקט נישט דא האט ער פארגעסן נאר דא האט ער געדענקט און דאס וואס זעט אויס א לאנגע צייט איז נישט קיין ס'נישט קיין פלאי צייט ס'איז נאר א רמז נאר א וועג פון זאגן אז די צוויי ספירות די צוויי מדריגות זיי זענען די וואס דארפן געדענקן זיי זענען די וואס דארפן געדענקען דאס איז די די קץ און דאס הייבט אן די זוהר ס'איז דא צוויי סארט קץ ס'דא א קץ שם לחושך וואס איז א קץ פון א קץ כל בשר לערנט די זוהר אין פרשת נח הייסט אז זאכן ענדיגן זיך ס'איז דא א פארקערטע קץ ס'הייסט קץ הימין וואס דאס איז די קץ וואס יוסף וויל אנקומען. קץ א די קץ און איך וויל נישט אריינגיין צו מסביר זיין פארוואס ס'הייסט א קץ אבער די די קץ השמאל דאס ווייסט דאס איז די שכחה די קץ הימין דאס איז אז ס'זעהט ס'זעהט נאר אויס שכחה ממילא עס קען נישט אפילו זיין א עונש אויך נישט ווייל ס'איז טאקע דאס איז אויך א חלק פון וויאזוי די וועלט ארבעט אמאל פארגעסט איינער און האט זיך דערמאנט שפעטער. מ'האבן מ'האבן געלערנט צוויי וועגן וויאזוי מען קען פארשטיין די אמת, אור מתוך החושך, איינס איז דאס אז די אמת בלייבט די אמת אלעמאל, ס'איז נישט ס'איז נישט קיין חילוק ווי די חושך איז, און די צווייטע איז די טיפערע געדאנק וואס זאגט אז אויב ס'איז דא א בור אדער ס'איז דא א חלום, וואס זעט נישט אויס קיין חלום של נבואה אדער אז ס'איז דא א פיי א שר המשקים וואס זעט נישט אויס אז מען רעדט צום אייבערשטן דאווענט מען. און ס'קען אבער באמת זיין אז ס'איז נביא מתוך די ערשטע יסוד. ס'קען אבער באמת זיין פאר ווער ס'ליגט קוקט אויף דעם פון די ריכטיגע פון די העכערע בליק קען ער זען אז דאס איז באמת די זעלבע זאך נישטא קיין חילוק. פאר א צווייטע זעט אויס א חילוק דארף מען ווארטן דארף מען לערנען פאר די צווייטע וויאזוי מ'קען מקשר זיין די צוויי זאכן און דאס לערנט יוסף הצדיק פאר פרעה. ער לערנט אים אויס צו זאגן רוח אלהים, ער לערנט אים אויס צו זאגן הודיע אלהים אותך את כל זאת.